און צום שליסן א הומאריסטיש פאעטיש ווערק פון א יונגן שרייבער, א יונגערן שרייבער לאמיר זאגן, אבער וואס ווערט שוין אלט, דאס איז דוב בער קערלער וועלכער שרייבט זיך אונטער באריס קארלאוו, און זיין ליד הייסט דער אלטער עגא.

יא, איז נאכאמאל, דער יצר הרע וויל דערווייזן אז ער איז שטארקער גאר פון אייזן, ביז ער אליין ווערט אלט און גראוו, און שמייכלט שטיל צום יצר טוב. מיין אלטער עגא, דער יונגער תרח, דערמאנט מיר אז נישט יינגער ווער איך. דו ווערסט מיין פריינד אן אלטער באק, װײַל הײבסט זיך אָן פֿאַרקוקן אױף יונגע מײדלס האַלב-אַנטבלױזטע רוקנס. נאָר װײסן װײסט נישט מער, װי גיט מען זיך אַן עצה, װען דו דערזעסט אַ מײדלס צאַפּלדיקע פּלײצע, שױן אָפּגערעדט פֿון שלאַנקע האַלדז און נאַקן. דו קוקסט און גאַפֿסט, נאָר בלײַבסט פֿאַרזשאַװערט, אַלט-געבאַקן, דו ווערסט מיין פריינד אן אלטער באק, אן אלטער אלטער תרח, די מיידלעך האבן דיך אין טראק, און איך מיט דיר אינאיינעם, ניט טרעפן זאל ביי קיינעם, אויך נישט ביי גראווע זקנים, אויך איך אלץ עלטער ווער איך. נו, ס'איז אביסל א מעלאנכאלישער סוף, אבער ווען האט מען ביי אונז א געלעגנהייט צו לייענען פאעזיע וואס שמעקט כאטש אביסעלע מיט שטיפעריי און מיט עראטיק, בלויז אין א טאג ווען עס איז ביידע זאכן אי פאעטן פרילינג אי ערב פורים, איז זאלט איר האבן א פרייליכן פורים.